ברוך השם, מסכת גיטין, דף פ ב, עמוד א', דער ניינטער פרק. זאגט די משנה, המגרש את אשתו, איינער האט גע'גט זיין פרוי, ואמר לה, ער האט איר געזאגט, בשעת ער האט איבערגעגעבן דעם גט, האט ער איר געזאגט, הרי את מותרת לכל אדם, דו קאנסט, דו מעגסט חתונה האבן מיט יעדן איינעם, אלא לפלוני, נאר צו דעם מענטש נישט. און די גמרא וועט ווייטער זאגן וואס דאס הייסט, מיר קענען לערנען אז דאס איז א, אין גט אליין איז גארנישט נישט געווען געשריבן, דער גט איז געווען א סתם גט. איז דאך דא א דין אז בשעת מסירת הגט ווען ער גיבט איר דעם גט איז דאך דא א עדי מסירה, יעדן תנאי וואס מען מאכט איז דער תנאי מוז מען מקיים זיין, האט ער איר דארט געזאגט איך בין דיר מתיר צו יעדן איינעם אלא לפלוני, אויסער פאר דעם מענטש פאר דעם ראובן בין איך דיר נישט מתיר, לגבי דעם ראובן ביסטו א אשת איש. רב לעזער מתיר. רב לעזער זאגט ס'איז א גוטע גט, פארשטייט זיך צו דעם מענטש טאר זי נישט חתונה האבן. וחכמים אוסרים, און די חכמים זאגן. אז די פרוי איז אינגאנצן נישט געווארן גע'גט, ווייל עס איז א שיור אין דעם גט, ווען ער טוט איר גט'ן דארף זי נישט זיין צוגעבינדן צו אים אינגאנצן, און אויב זי איז אסור פאר דעם מענטש איז מכח וואס? מכח דעם גט רופט זיך עס אן אז ער האט נאך א פארבינדונג מיט דעם מאן. אבער די גט איז נישט פסול, די מסירת הגט איז פסול, כיצד יעשה, וואס זאל ער טון, וויאזוי זאל ער טון, יטלנה הימנה, ער מוז צוריק נעמען ביי איר דעם גט, ויחזור ויתננה לה, ער זאל איר נאכאמאל געבן דעם גט, ויאמר לה, ער זאל צו איר זאגן, הרי את מותרת לכל אדם, דא זעען מיר צוויי זאכן, איינמאל זעען מיר, דער גט ווערט נישט גע'פסל'ט, מען קען מיט דעם גט נאכאמאל גט'ן. נאר פריער האט מען דאך געלערנט א דין, ווען מען זאגט צו א אשה, מען גיט איר א גט, כנסי שטר חוב זה, זאגן מיר אז ער מוז זאגן הרי את מותרת, פארוואס? ווייל קען זיין ער וויל איר נישט גט'ן מיט דער, מיט דעם וואס ער האט איר יעצט געגעבן דעם גט. איז דאך דא אין גמרא א מאן דאמר וועלכער לערנט, אז ער מוז נישט צוריק נעמען דעם גט, נאר ווען דער גט איז דא ביי איר, קען ער איר זאגן הרי את מותרת לכל אדם, און דאס איז גענוג. אזוי איז געשטאנען אין גמרא, אז רבי האלט אזוי, פריער, דף ע"ח עמוד א', אבער דא שטייט אין דער משנה עס איז נישט גענוג וואס איך נעם, וואס איך וועל איר שפעטער זאגן הרי את מותרת לכל אדם, איך מוז ביי איר צוריק נעמען דעם גט. כתבו בתוכו אויב מ'האט דעם תנאי אריינגעשריבן אין דעם גט, איז אף על פי שחזר ומחקו, אפילו מ'האט עס שפעטער אויסגעמעקט, פסול, איז דער גט א פסול'ער גט, דאס גייט אליבא דרבנן, לויט רב לעזערן איז דאך דער גט א גוטער גט, דא גייט מען זאגן לויט די רבנן אז בשעת כתיבת הגט, האט מען דא אריינגעשריבן דעם תנאי, איז שוין דער גט א פסול'ער גט, און ס'עט נישט העלפן מ'עט עס אויסמעקן. נאכמער איז דא ווייטער אין גמרא א מאן דאמר, אפילו מ'האט עס נישט אריינגעשריבן אין גט, נאר ער האט געזאגט צו דעם סופר שרייב דעם גט, על מנת ווייל איך וויל איר נישט מתיר זיין פאר דעם מענטש, אויב בשעת הכתיבה איז עס געוועזן אויף דער דעה עט נישט העלפן וואס וואס ער וועט זאגן הרי את מותרת לכל אדם ווייל דער פסול איז שוין אין גט רש"י המגרש ואמר לה בשעת מסירה איבעיא גמרא איבעיא להו האבן די בני הישיבה געפרעגט א שאלה האי אלא, אין די משנה שטייט דאך, וועלכע לשון האט ער צו איר געזאגט? הרי את מותרת לכל אדם אלא לפלוני, וויל איך וויסן דאס ווארט אלא, חוץ הוא, צי דאס איז די טייטש חוץ, כ'בין דיר מתיר צו יעדן איינעם, חוץ פון דעם מענטש בין איך דיר נישט מתיר, או אדער על מנת הוא, אדער דאס ווארט אלא איז אזוי ווי על מנת. לאמיר אפטייטשן דאס ווארט על מנת. דאס ווארט על מנת אפטייטשן איז אם לא. אויב נאר צו דעם נישט. אויב נישט צו דעם מענטש בין איך דיר מתיר. עס כאפט א גרויסע חילוק. אויב מיר טייטשן דאס ווארט אלא איז חוץ, קומט אויס אז דעם גט האט ער געגעבן פאר אלעמען אבער נישט פאר דעם מענטש, לגבי דעם מענטש האט ער איר נישט געגעט. אבער אויב איך זאג אז דאס ווארט אלא איז די טייטש על מנת, איז אזוי, גט'ן האט ער איר געגעט פאר יעדן איינעם, נאר ער מאכט א תנאי אז זאל צו דעם מענטש נישט חתונה האבן, איז אבער די גט איז געווארן געגעבן פאר אלעמען, האט דאס שוין א דין ווי יעדע תנאי, ממילא אז זי טאר טאקע מיט דעם מענטש נישט חתונה האבן, ווייל אויב זי וועט חתונה האבן מיט דעם מענטש האט נישט מקיים געווען דעם תנאי, ווערט די גט אויס גט. אבער אויב איך זאג חוץ איז דאך אנדערש די פשט, ווען איך זאג חוץ איז דעמאלט די טייטש, אז אז זי איז גלייך פאר דעם מענטש נישט געווארן גע'גט, גייט די גמרא יעצט מפרש זיין, צי זאגן מיר חוץ הוא, אלא מיינט מען חוץ, און בחוץ הוא דפליגי רבנן עליה דרב לעזער, בחוץ קריגן די רבנן זיי זאגן ס'איז נישט קיין גוטער גט, ווייל בחוץ איז דאך די טייטש ער האט איר נישט גע'גט פון אלעמען, דעריבער זאגן די רבנן ס'איז נישט קיין גוטער גט, דהא שייר לה בגט ווייל ס'איז עפעס איבערגעלאזט, רב לעזער זאגט אפילו ס'איז דא א שיור בגט איז אויכעט גוט, און די רבנן זאגן אז מ'דארף גארנישט נישט איבערלאזן, אבל בעל מנת אויב ער וועט זאגן הרי את מותרת לכל אדם על מנת שלא תנשא לפלוני מודו ליה וועלן די רבנן מודה זיין אז ס'איז א גוטע גט, מידי דהוה על כל תנאי דעלמא, אזוי ווי יעדע תנאי, מ'קען מאכן יעדע תנאי, ווייל איבערגעלאזט האט מען גארנישט ניט, נאר מ'האט נאר געמאכט א תנאי, דעריבער זענען די רבנן מודה ס'א גוטע גט. או דילמא, אדער וועל איך זאגן, על מנת הוא, די מחלוקת פון רב לעזער מיט די רבנן איז בעל מנת, און בעל מנת הוא דפליג רב לעזער אדרבנן, ווען זאגט רב לעזער ס'איז א גוטע גט? נאר דעמאלט ווען מ'האט געזאגט עס לשון על מנת, אבל בחוץ, בחוץ זאגט מען דאך איז דאך דאס א ענין אז מ'האט איבערגעלאזט, מודה איז רב לעזער אויך מודה אז די גט איז נישט קיין גוטע גט, פארוואס? דהא שייר לה בגט, ווייל ער האט דאך איבערגעלאזט אין דעם גט, און עס טאר נישט זיין קיין שיור, עס דארף זיין ספר כריתות, מ'טוט איר אינגאנצן גט'ן פון אלעמען. אמר רבינא, האט רבינא געזאגט תא שמע, איך האב דאך דא א שאלה, וואס מיינט דאס ווארט אלא, צו אלא מיינט מען חוץ, אדער אלא מיינט מען על מנת? מיר האבן געלערנט, כל הבתים מטמאין בנגעים. אין דער תורה ווערט דערמאנט דער דין פון נגעי הבתים, ווי עס לשון אין פסוק איז, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם, איז דא א דין אז מען זעט א נגע אין דעם הויז, קומט צו גיין דער כהן, און זעט צו ווי דער מראה הנגע, איז דא א דין פון הסגר, מען דארף פארשליסן די הויז זיבן טאג זאל מען נישט זען, און זיבן טאג ארום גיט מען א קוק, אז עס איז געווארן גרעסער די נגע, איז דארט דא א דין פון חולץ וקוצה וטח, מען נעמט ארויס די שטיינער, מען האקט ארום, די אלע פרטים שטייט דארטן, כל הבתים מטמאין בנגעים, אלא של עובדי כוכבים, של עובדי כוכבים איז נישט מטמא, ווייל אין פסוק שטייט דאך ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. לאמיר נאר זען וויאזוי וועל איך דארט טייטשן דאס ווארט אלא. אי אמרת בשלמא חוץ הוא, אויב כ'זאל זאגן דאס ווארט אלא מיינט מען חוץ שפיר, איז גוט פשט אויף וואס שטייט דארט אין דער משנה, איז די טייטש אזוי, כל הבתים מטמא בנגעים, אלע הייזער זענען מטמא, אלא של עובדי כוכבים חוץ פון א גוי איז נישט מטמא. אלא אי אמרת אויב איך וועל לערנען על מנת הוא אז דאס ווארט אלא מיינט מען על מנת וואס איז דער פשט פון דער דארטן נאר אז אלע בתים זענען מטמא על מנת הוא דלא מטמא בתי עובדי כוכבים אויב די עובדי כוכבים זענען נישט מטמא דעמאלט זענען די אידישע הייזער מטמא הוא דלא מטמא בתי עובדי כוכבים הוא דמטמא בתי ישראל הא אבער מטמא ס'זאל ווערן טמא בתי עובדי כוכבים לא מטמא בתי ישראל ווי קען איך עס אזוי טייטשן א ווי קען איך טייטשן אין דעם א על מנת אז די אידישע הייזער זענען מטמא בנגעים ווען אויב על מנת על מנת של עובדי כוכבים. וואס איז די פשט? זענען מטמא, אויב די גוי'אישקע זענען נישט מטמא? ועוד, נאך א קשיא, בתי עובדי כוכבים מי מטמא, די הייזער פון א גוי איז דען מטמא? והתניא, מיר האבן דאך געלערנט ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחזתכם, ארץ אחזתכם מטמא בנגעים, ואין בתי עובדי כוכבים מטמא בנגעים. וואס איז די צווייטע קשיא אנדערש פון דער ערשטער קשיא? ס'איז דאך די זעלבע ווערטער, וואס האב איך געזאגט אין דער ערשטער קשיא? אז די הויז פון א גוי איז נישט מטמא, כ'האב עס אפגעלערנט פון א פסוק, וואזשע גיי איך דאס זאגן נאכאמאל ועוד וואס איז שטארקער די קשיא? איז די מאירי לערנט אפ פשט אין גמרא אזוי, ועוד, אין אמת'ן קען איך דארט אויך לערנען מיט דעם לשון על מנת אז די אידישע הויז איז מטמא בנגעים, על מנת א חוץ פון א גוי, וואס מיינט מען דאס? די די משנה גייט מיר דערציילן אזא מין דין, אז איך האב געקויפט א הויז ביי א איד, וואס אין די הויז איז שוין געווען א נגע, די הויז איז שוין געווען פארשלאסן, ס'האלט יעצט אינמיטן וואס דער כהן טוט עס אפטשעקן צי ס'איז שוין געווען נאך ווייטער חולץ קוצה וטח, זאגן מיר כל הבתים מטמא בנגעים, אז די ביי די אלע בתים גייט אן דער סדר פון די נגעים, אויב כ'האב עס געקויפט ביי א צווייטן איד און מען האלט ביי דעם צווייטן הסגר, האט עס דעם דין ווי דעם צווייטן הסגר, אלא של עובדי כוכבים, נאר על מנת אז ס'זאל נישט זיין קיין גוי, פריער קיין גוי'ס א הויז, אויב ס'איז פריער געווען א גוי'ס א הויז און איך האב עס אפגעקויפט פון דעם גוי, כאטש ס'איז שוין געווען ביי דעם גוי. א הסגר, זאג איך, ווערט דאס אויך נישט גערעכנט, נאר ביי מיר הייבט זיך אן יעצט א נייע זאך, גלייך ווי ס'גארנישט נישט געווען, איז ממילא איז דאך שוין יעצט גוט, דאס ווארט אלא וועל איך טייטשן על מנת, אבער וויאזוי דארף איך דעמאלט זאגן אז דער גוי האט שוין פריער געמאכט א הסגר, ווי קומט דער גוי זאל פריער מאכן א הסגר, ועוד, בתי עובדי כוכבים מי מטמאי, ס'פאסט זיך דאך נישט צו זאגן אז דער גוי זאל מאכן א הסגר, וואס אנגע מיר האבן געלערנט ווען עס האט אין דער גאצער רייכס ביי וואס ער האט זיך איז אסכם, ער האט זיך איז אסכם מיט טעמא בן גאון ווען באותה אויף די קרוב מיט טעמא בן גאון, אלא שמע מינה חוץ הוא מוז איך דאך דארט טייטשן כל הבתים מיט טעמא בן גאון אלא שלא אויף די כחובא מיינט מען חוץ א גוי א גוי'ס א הויז איז נישט מטמא, איז די זעלבע זאך ביי אונזער משנה שמע מינה אז ביי אונז אין די משנה וואס שטייט אלא לפלוני מיינט מען חוץ לפלוני ווי וועט אבער זיין ווען ער זאגט על מנת שלא תנשאי לפלוני וועלן די רבנן אויכעט מודה זיין אז די גט איז א גט. זאגט די גמרא, מתניתין דלא כי האי תנא, אויב אזוי איז אונזער משנה נישט ווי דער תנא וואס מיר גייען נאך דערמאנען, ווייל ביי אונז אין דער משנה האט מען דאך געלערנט פשט, ווען איז די מחלוקת פון רב לעזער מיט די רבנן? נאר בחוץ, אבער ביי על מנת איז נישט דא קיין מחלוקת. איז עס נישט ווי דער תנא, דתניא מיר האבן געלערנט, אמר רבי יוסי ברבי יהודה רבי יוסי ברבי יהודה האט געזאגט, לא נחלקו רבי אליעזר וחכמים אויף דער זאך קריגן זיך נישט על מגרש את אשתו, ואמר לה איינער האט געגעט זיין פרוי ער האט צו איר געזאגט, הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני ער האט דערמאנט דאס לשון חוץ, איז נישט דא קיין מחלוקת שאינה מגורשת האלט רב לעזער אויך זי איז נישט געגעט, איז דאך עס אנדערש ווי אונזער משנה, ביי אונז אין דער משנה שטייט דאך אז ווען איז די מחלוקת בחוץ? על מה נחלקו, ווען קריגט זיך רב לעזער מיט די רבנן? על המגרש אשתו, איינער גט זיין פרוי, ואמר לה ער האט צו איר געזאגט, הרי את מותרת לכל אדם על מנת שלא תנשאי לפלוני, דא רופט זיך אן, אין די גירושין האט ער גארנישט ניט איבערגעלאזט. שרב לעזער מתיר לכל אדם, רב לעזער איז מתיר אז זי מעג חתונה האבן צו יעדן איינעם, חוץ מאותו האיש, א חוץ ער האט זיך געמאכט א תנאי על מנת שלא תנשאי לפלוני, וחכמים אוסרים, און די חכמים טוען אסר'ן. מה טעם מיט די רב לעזער? פריער איך האב געזאגט אז די מחלוקת איז אין חוץ איז זייער מחלוקת צי ס'איז א חסרון אז ס'איז דא א שיור ביי גט צי ס'איז נישט דא קיין חסרון אט די גמרא וועט ווייטער זאגן די גמרא זאגט יעצט מאי טעמא דרב לעזער אויב מען קריגט זיך בעל מנת אין וועלכע סברא קריגט מען זיך וואס איז די טעם פון רב לעזער ער זאגט מידי דהוה אכל תנאי דעלמא. ס'איז גלייך ווי יעדע תנאי, געגעט האט ער איר געגעט פון יעדן איינעם, אבער ער קען מאכן א תנאי על מנת שלא תנשאי לפלוני, דעריבער איז דער גט א גוטער גט און זי טאר צו דעם נישט חתונה האבן. ורבנן, אבער די רבנן זאגן, כל תנאי דעלמא, אומעדום ביי א תנאי, לא שייר ליה בגט, האט ער גארנישט ניט איבערגעלאזט אין דעם גט, ער מאכט א תנאי על מנת שתתני לי מאתים זוז, על מנת שלא תשתי יין שלושים יום, זי האט מקיים געווען דעם תנאי, האט זי שוין מיט אים אינגאנצן נישט קיין שום פארבינדונג. אבער הכא דא שייר לה בגט, ער האט געמאכט אזא איין תנאי זי זאל נישט חתונה האבן צו דעם מענטש, קומט דאך אויס אז דער גט האט, וואס דארף דער גט אויפטאן? די גט דארף דאך אויפטאן איר מתיר זיין פאר די גאנצע וועלט, און אויב ס'איז דא אזא איין תנאי וואס לויט דעם תנאי איז זי אסור לפלוני, איז אפילו איך זאג על מנת ס'איז א תנאי, נאר אויב דער תנאי מאכט א שיור אין דעם גט, איז דאס נישט קיין גט. ביז אהער האבן מיר גערעכנט די סברא אז מען קריגט זיך בעל מנת ומתניתין דאוקימנא בחוץ אין די משנה וואס מיר האבן געזאגט אז רב לעזער מיט די רבנן קריגן זיך בחוץ ער האט געזאגט הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני מאי טעמא דרב לעזער וואס איז דער טעם פון רב לעזער'ן אמר רב ינאי משום זקן אחד האט רב ינאי געזאגט אין נאמען פון איין זקן אמר קרא שטייט אין פסוק ויצאה מביתו זי'עט ארויסגיין פון זיין הויז והלכה זי וועט גיין והיתה זי וועט זיין לאיש אחר. וואס איז די טייטש לאיש א לשון יחיד אפילו לא התירה אלא לאיש אחר, אפילו דער גט האט נאר איר מתיר געווען נאר פאר איינעם איז אויך דער דין הרי זו מגורשת איז עס שוין גע'גט, איז דאך נאכמער א חידוש נישט בלויז אז מען איז איר מתיר פאר דער גאנצער וועלט מ'אסר'ט איר פאר איינעם, נאר דא זאג איך אז עס וועט זיין נאר פאר איינעם איז עס שוין גע'גט. ורבנן, און די רבנן זאגן, האי איש, מיינט מען נישט מ'איז איר מתיר צו איין מענטש, נאר לכל איש ואיש, והיתה זי וועט זיין לאיש צו יעדן מענטש. דאס איז איין סברא וואס מיר זאגן רב לעזער. ורבי יוחנן אמר, און רבי יוחנן זאגט, טעמא דרב לעזער מהכא, די סברא פון רב לעזער'ן וואס ער זאגט,

נפסלה ווערט עס געפסלט מן הכהונה, פון כהונה, כאטש דער גט ער האט איר געזאגט אזוי, הרי את מגורשת ממני ואי את מותרת לכל אדם, זאגן מיר זי נאר גרושה מאישה, זאגן מיר דאס הייסט א ריח הגט, און און זי ווערט געפסלט פון כהונה, אלמא זעען מיר דאך הוי גיטא. זע איך דאך אז דאס הייסט א גט. איז אויב אזוי לגבי וועלכן דין איז פסל'ט איר פון כהונה, און דא אויך אז ער האט איר גע'גט פון דער גאנצער וועלט נאר פון איינעם נישט, איז עס שוין בכלל נישט בלויז א גט ס'זאל פסל'ן פון כהונה, נאר ס'איז שוין א גוטער גט, און לויט דעם טעם קומט אויס אז אויב ער האט א גט נאר פון איין מענטש, וועט אפשר נישט גוט זיין, ניין? ווייל אין אמת איז דאך עס נישט גלייך אינגאנצן צו דארטן מ'עט באלד זעהן ווייטער ורבנן די רבנן זאגן איסור כהונה שאני ביי די כהנים איז דא אז די תורה האט געגעבן ביי זיי אסאך מצוות איז ביי זיי איז דא די דין אז אויב ס'איז נאר גרושה מאישה פסל'ט פון כהונה אבער אז זי זאל ווערן אויס אשת איש מוז זיין א גט וואס דער גט זאל איר מתיר זיין פאר יעדן איינעם, לכאורה דארף מען פארשטיין די תוס' וואס פרעגט די סברא פון רב לעזער, ס'איז דאך א זיכערע זאך אז איסור כהונה שאני רב ל, מען זעט דאך אז אויב לא נתגרשה אלא מאישה און מען האט איר צו קיינעם נישט מתיר געווען, איז דאך לויט רב לעזער'ן זיכער נישט קיין גט, און אויב אזוי לגבי וועלכן עס איז נישט קיין גט? אז אויב ער איז געשטארבן מעג מען איר מייבם זיין כאטש זי פסול לכהונה, ממילא ווי קען רב לעזער אפלערנען פון דעם דין פון כהונה לגבי דעם דין פון הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני, ביי כהונה איז עפעס אנדערש, ריבה בהן הכתוב מצוות יתירות, ווי תוספות איז מסביר.

רש"י, בעי רב אבא האט רב אבא געפרעגט א שאלה בקידושין, היאך, איינער איז מקדש א פרוי און ער זאגט צו איר, הרי את מקודשת, ביסט אסור אויף דער גאנצער וועלט, דאס איז דאך די טייטש פון לשון קידושין, איז לשון קידושין די טייטש הרי את אזוי זאגט אויף אלעמען אבער חוץ. מפלוני, און נישט דער טייטש איז אז זאל זיין אי זיין פרוי, אי זאל זיין יענעמ'ס פרוי, דאס קען נישט זיין, א חצי אשה קען נישט זיין, נאר ער זאגט צו איר איך בין דיר מקדש, ביסט אסור פאר אלעמען, נאר אויב יענער מענטש וועט דיר מקדש זיין, דעמאלט מאך איך נישט קיין קידושין, זאלן יענעמ'ס קידושין חל זיין, דאס איז דער טייטש ביי קידושין. ווי וועט זיין די דין צו דעם ערשטנס קידושין איז קידושין תיבעי לרב לעזער, די שאלה איז לויט רב לעזערן תיבעי לרבנן, די שאלה לויט די רבנן תיבעי לרב לעזער, רב לעזער האט דאך געזאגט ביי גירושין אזוין פאל איז עס א גוטע גט, עד כאן לא קאמר רב לעזער הכא, ווייסטו פארוואס רב לעזער זאגט אז ס'איז א גוטע גט? אלא נאר משום דכתיבי קראי, ווייל איך האב דאך פסוקים, צו איך האב אפגעלערנט פון פסוק לאיש אחר, אז ר'האט איר נאר געגט מתיר געווען צו איין מענטש, אדער איך לערן עס אפ פון פסוק גרושה מאישה, איז ביי גירושין האב איך א פסוק איז עס גוט, אבל התם אבער ביי קידושין, קנין מעליא בעינן, דארף עס זיין א שטארקע קנין אז קיינער קען איר מער נישט מקדש זיין, און אויב ער מאכט אזוין תנאי יענער זאל איר קענען מקדש זיין איז זיינע קידושין נישט קיין קידושין, או דילמא אדער, ויצאה והיתה, אין פסוק שטייט ויצאה דאס איז גירושין, והיתה דאס איז קידושין, גלייך איך צו קידושין צו גט, און ווייל אויב ביי גירושין האלט רב לעזער אז ס'איז א גוטע גט, איז עס אויך ביי קידושין איז גוטע קידושין, און זי ווערט גע'אסר'ט פאר יעדן איינעם, נאר וואס דען, דער מענטש, אויב דער מענטש וועט איר מקדש זיין, איז זיינע קידושין חל. תיבעי לרבנן, די זעלבע שאלה וועלן מיר האבן לויט די רבנן. עד כאן לא קאמרי רבנן הכא, ווען זאגן דא די רבנן, ווען ער גט איר הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני, איז עס נישט קיין גוטער גט, אלא דבעינן כריתות, וליכא, איך דארף זאל זיין אפגעשניטן פון אים, און דא איז עס נישטא, ווייל זי איז דאך נאך צוגעבינדן, לגבי יענע מענטש איז זי דאך נישט געווארן קיין מגורשת, דעריבער טויג עס נישט ביי גירושין, אבל אונז האבן אבער דארט ביי קידושין, קנין כל דהו אז זיין קנין איז אויכעט גוט, או דילמא ניין ויצאה והיתה. גלייך איך צו קידושין צו גירושין, אזוי ווי ביי גירושין לערנען די רבנן איז עס נישט קיין גט, איז די זעלבע זאך ביי קידושין איז עס נישט קיין קידושין. לבתר דבעיא ליה, נאכדעם ווי רבי אבא האט געפרעגט די שאלה, הדר פשטה, האט ער זיך נאכדעם פושט געווען, אז בין לרב לעזער האט ער זיך פושט געווען בין לרבנן, בעינן דארף איך האבן ויצאה והיתה, דעריבער איז לויט רב לעזער'ן וואס ער זאגט אז ס'איז א גוטע גט, איז ביי קידושין איז עס אויכעט גוטע קידושין, און לויט די רבנן וואס זאגן אז ס'איז נישט קיין גוטע גט, איז די זעלבע זאך ביי קידושין איז עס נישט קיין קידושין. אמר אביי, האט אביי געזאגט, אם תמצא לומר, אויב דו וועסט זאגן איתא לדרבי אבא, אויב דו וועסט זאגן אז די דין וואס רבי אבא האט געזאגט איז ריכטיג, אז לויט רב לעזער'ן וועל איך זאגן ווען איינער וועט מקדש זיין א פרוי און ער וועט זאגן חוץ מפלוני איז זי מקודש, איז לויט רב לעזער'ן בא ראובן איז געקומען ראובן וקידשה האט איר מקדש געווען חוץ משמעון, אז אויב שמעון זיין ברודער וועט איר מקדש זיין איז ראובן'ס קידושין נישט קיין קידושין. ובא שמעון, איז געקומען שמעון, וקידשה, און ער האט איר מקדש געווען, חוץ מראובן, א חוץ פון ראובן, ער זאגט, אויב ראובן וועט איר נאכאמאל מקדש זיין, איז זיינע קידושין קידושין. ומתו שניהם, ראובן איז געשטארבן, און שמעון איז געשטארבן אן קינדער. זאָגן מיר, מתייבמת ללוי, אַז לוי קאָן איר מייבם זיין. אויך אַ ברודער. אויך אַ ברודער. ואין אני קורא, מיט קידושין אַליין פאַלט מען שוין ליבום. אָבער זיי זאָגן מיר, אַז לוי איז איר מייבם. ואין אני קורא בה אשת שני מתים. עס האָט נישט דעם דין פון אשת שני מתים, דעריבער זאָל זי זיין אסור פאַר לוי'ן. די גמרא אין יבמות זאגט אזוי, אז ס'איז געווען דריי ברידער, ראובן, שמעון, לוי. ראובן איז געשטארבן אן קינדער. איז געגאנגען שמעון, ער האט נישט מייבם געווען, ער האט נאר געמאכט א מאמר. מיט דעם וואס דער שמעון האט געמאכט א מאמר, איז זי געווארן א שטיקל אשתו של שמעון, אבער אראפנעמען די זיקה פון ראובן'ען האט נישט אראפגענומען. נאכהער איז שמעון אויך געשטארבן, זאגן מיר קאן לוי איר נישט מייבם זיין, שטייט יבמה יבא עליה, אויב ס'נאר דא אויף איר זיקת יבם אחד, אבער דא איז דאך דא זיקת שני יבמים, פארוואס די מיט די מאמר איז זי נאכנישט ארויסגעגאנגען פון די זיקה פון דעם ערשטן, ווען דער שמעון זאל געווען מייבם זיין? איז שוין נישט דא מער קיין זיקה פון ראובנ'ען, ער האט דאך נאר געמאכט א מאמר, איז דא זיקה פון ראובנ'ען, און עס קומט נאך צו אביסל זיקה פון שמעון'ען צוליב דעם מאמר, דעריבער איז דאס אשת שני מתים. אבער דא אויף ביי אונז, אפילו לויט ר' אבא'ן וואס ער זאגט אליבא דר' אליעזר די קידושין זענען חל, און ב ה זאגן מיר קומט דאך אויס ביידן זענען קידושין, דאך הייסט עס נישט אשת שני מתים. מאי טעמא, פארוואס איז דאס נישט אשת שני מתים? קידושי דראובן אהנו, ווען ראובן האט איר מקדש געווען, האט דאס אויפגעטאן אויף וועלכן? אז זי איז געווארן גע'אסר'ט אויף דער גאנצע וועלט, חוץ משמעון, אבער ס'האט גע'אסר'ט אויף וועמען נאר ס'האט אויפגעטאן צו אסר'ן. קידושי דשמעון, די קידושין פון שמעונ'ען, לא אהנו, ווייל שמעון האט דאך געזאגט חוץ מראובן, האבן די קידושין פון שמעונ'ען, ווי מען זאגט, נישט געמאכט אויף איר מער קיין איסור. ממילא איז דאס נישט אשת שני מתים, ווייל שמעון האט דאך געזאגט חוץ מראובן, האט ער איר נישט גע'אסר'ט אויף קיין שום מענטש דער שמעון האט איר נישט גע'אסר'ט אויף קיין שום מענטש וואס איז מותר, ווייל עס איז דאך סיי ווי געווען שוין אסור אויף יעדן איינעם, אחוץ פון ראובן'ען. ואלא אשת שני מתים היכי משכחת לה, וואס איז די שאלה, עס איז דאך דא אן אופן, האט מען דאך פריער געזאגט מיט א מאמר, נאר ביי דעם אופן פון ר' אבא'ן, ווי קען זיין אשת שני מתים? כגון שבא ראובן, ראובן איז געקומען וקידשה חוץ משמעון, ראובן האט געזאגט, ביסט מקודש צו מיר, ביסט אסור פאר יעדן איינעם חוץ משמעון, שמעון קען דיר מקדש זיין, ובא שמעון וקידשה סתם, און שמעון האט איר מקדש געווען סתם, דקידושי ראובן אהנו, די קדושין פון ראובן האבן אויפגעטאן אויף וועלכע זאך? למיסרה, צו אסר'ן אעלמא, אויף דער וועלט, וקידושי דשמעון אהנו. די קידושין פון שמעון האבן אויפגעטון למיסרה אראובן צו אסר'ן אויף ראובן'ען דעריבער הייסט דאס אשת שני מתים. תוספות פרעגט היתכן? פארוואס איז דאס אשת שני מתים? דעמאלט ווען שמעון איז געקומען ער האט איר מקדש געווען סתם איז דאך שוין געווארן אויס קידושין פון ראובן'ען איז דאך שוין ראובן'ס קידושין נישט קיין קידושין ראובן האט דאך געמאכט דעם תנאי איך בין דיר מקדש. על מנת אז אויב שמעון וועט דיר מקדש זיין איז מיינע קידושין נישט קיין קידושין. איז דאך אזוי טאקע געוועזן אז שמעון האט איר שפעטער מקדש געווען סתם, דער תוספות פאר דעם לעצטן ותימה לרבינו יצחק כשבא שמעון וקידשה סתם, אמאי לא פקעה אישות דראובן. בעי אביי האט אביי געפרעגט א שאלה, אמר לה, ער האט געזאגט צו איר, הרי את מותרת לכל אדם, חוץ מראובן ושמעון, וחזר ואמר לה, מיר וועלן לערנען די שאלה איז אליבא דרבי אליעזר, און נאכדעם וועלן מיר לערנען די שאלה איז אליבא דרבנן. ער האט איר אזוי געזאגט חוץ מראובן ושמעון, וחזר ואמר לה, נאכדעם זאגט ער איר לראובן ושמעון, מאי? צו איז זי מותר צו ראובן און שמעון לויט רב לעזער? מי אמרינן צו זאגן מיר, מאי דאסר שרא? דאס וואס ר'האט פריער געזאגט לראובן און לשמעון, ער האט פריער גע'אסר'ט, האט ער איר שפעטער מתיר געווען, איז זי יעצט מותר צו יעדן איינעם? או דילמא אנדערש, א יעצט גייט ער זאגן דעם אפאזיט, פריער האט ער געזאגט זי מותר פאר אלעמען און פאר ראובן און שמעון איז זי אסור, און יעצט זאגט ער מאי דאסר וואס כ'האב פריער גע'אסר'ט ראובן און שמעון שרא בין איך מתיר, און מאי דשרא וואס כ'האב פריער מתיר געווען אסר האב איך גע'אסר'ט. איז לויט רב לעזער'ן איז די שאלה איינפאך. יעצט וועלן מיר לערנען די זעלבע שאלה אליבא דרבנן. בעי אביי, אביי האט געפרעגט די שאלה. אמר לה, ער האט איר געזאגט, ווען האט ער איר געזאגט, איידער האט ער געגעבן דעם גט, איידער ער האט געגעבן דעם גט האט ער געזאגט, הרי את מותרת לכל אדם חוץ מראובן ושמעון, דעם גט האט ער נאך נישט געגעבן. אז זאל ער יעצט געבן דעם גט וואלט דער גט נישט געוועזן קיין גוטער גט, נאר בשעת ער האט איר געגעבן דעם גט האט ער געזאגט וחזר ואמר לה, בשעת מסירת הגט האט ער געזאגט לראובן ולשמעון מאי, איידער ער האט געגעבן דעם גט האט ער געזאגט הרי את מותרת לכל אדם חוץ מראובן ושמעון, און יעצט האט ער געזאגט לראובן ולשמעון מי אמרינן צי זאגן מיר מאי דאסר שרא, ער האט דאך מתיר געווען שוין יעצט פאר יעדן איינעם, דעריבער איז דער גט א גוטע גט, או דילמא אדער ניין, מאי דאסר וואס ער האט פריער גע'אסר'ט, וועמען ראובן ושמעון, שרא האט ער מתיר געווען, און מאי דשרא די גאנצע וועלט האט מתיר געווען אסר האט ער גע'אסר'ט, און לויט די רבנן איז דאך עס א שיור בגט, איז דער גט נישט קיין גוטער גט. אם תמצא לומר אויב איך וועל לערנען מאי דאסר שרא און מיר וועלן לערנען אז די גט איז יא א גוטע גט, ווייל איך גיי זאגן אז דאס וואס ער האט געזאגט לראובן ושמעון האט ער חרטה געהאט פון דעם וואס ער האט געזאגט פריער, חוץ מראובן ושמעון, וועל איך דיר פרעגן דעמאלט אזא שאלה.

ממילא און שמעון בלייבט ביי דעם איסור, איז לויט רב לעזער'ן וועט אויסקומען די גט איז דאך א גוטע גט נאר צו שמעונ'ען איז זי אסור, און לויט די רבנן איז די גט נישט קיין גוטע גט ווייל ס'איז א שיור. ואם תמצא לומר דו וועסט זאגן לראובן דווקא ווען ער זאגט נאכדעם נאר לראובן מיינט ער דווקא, וועל איך דיר פרעגן לשמעון מאי? נאכער האט ער נאר געזאגט לשמעון נישט לראובן, צי זאגן מיר לשמעון והוא הדין לראובן, והא דקאמר שמעון דעריבער האט ער דערמאנט שמעון משום דסליק מיניה, ווייל ער האט דאך געזאגט פריער ראובן שמעון, וואס איז געווען דער לעצטער? שמעון, שמעון אויך. או דילמא אדער ניין לשמעון דווקא בעי איז די שאלה נאר, או דילמא לשמעון דווקא איז די שאלה נאר ווען אויב כ'האב פריער געזאגט ביי לראובן, לראובן דווקא, ווייל מער א סברא דא צו זאגן אז דארט ביי שמעון איז נישט דווקא, ווייל אויב כ'וועל זאגן לראובן מיינט מען לאו דווקא איז א זיכערע זאך ביי לשמעון אליין איז אויך לאו דווקא. נאר אויב איך זאג לראובן דווקא פרעג איך די שאלה. בעי רב אשי, רב אשי האט געפרעגט א שאלה, ער האט איר געגעבן א גט, האט איר געזאגט הרי את מותרת לכל אדם חוץ לראובן ושמעון, נאכער האט ער געזאגט אף לשמעון, מאי, וואס מיינט ער דעמאלטס? צי זאגן מיר אף אראובן קאי, דער אף גייט ארויף אויף ראובן קאי דאס הייסט, נישט בלויז ראובן, נאר שמעון אויך בין איך דיר מתיר, ממילא האט ער איר מתיר געווען לכולי עלמא, או דילמא אדער, אף, דאס וואס ער האט געזאגט דאס ווארט אף, אעלמא קאי, איז די טייטש איז אזוי ווי ער האט איר געזאגט הרי את מותרת לכל אדם, איז אף לשמעון, אבער אויף ראובנ'ען, בלייבט נאך דער איסור. ממילא וועט אויסקומען לויט די רבנן איז נישט קיין גוטע גט, און לויט רבי אלעזר'ן דער גט איז א גוטע גט, אבער צו ראובן'ען טאר זי נישט חתונה האבן. תיקו בלייבט שטיין די שאלה.